מאנטאג וירא.
ווען מ'לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ד' פון די מילוי פונעם אות יו"ד פונעם שם ב"ן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות רוח פונעם פריערדיגן שבת.
פון די הייליגע תורה ואל הבקר רץ אברהם, אברהם איז געלאפן צו די רינדער ויקח און ער האט גענומען בן בקר א יונגן רינד, רך, א ווייעכער וטוב און א גוטער, דאס איז דריי באזונדערע א בן בקר און א רך און א טוב, ויתן אל הנער, ער האט עס געגעבן פאר ישמעאל זיין יונג, וימהר לעשות אותו, און ער האט זיך צוגעאיילט דאס צו מאכן, זאגט רשי בן בקר רך וטוב ג' פרים היו. כדי להאכילן ג' לשונות בחרדל, ער האט געוואלט געבן צו עסן דריי באזונדערע צינגען, איינגעטונקען אין חרדל, וואס דאס איז געווען א דרך חשיבות. אל הנער, זה ישמעאל לחנכו במצוות. ויקח זאגט דער פסוק, ער האט גענומען חמאה, פוטער, וחלב, און מילך, ובן הבקר אשר עשה, און דער רינד וואס ער האט געמאכט, ויתן לפניהם, און ער האט געגעבן פאר זיי, והוא עומד עליהם תחת העץ, ער איז געשטאנען איבער זיי אונטערן בוים ויאכלו, און זיי האבן געגעסן, אדער זיך געמאכט ווי זיי האבן געגעסן. זאגט דער רש"י ויקח חמאה ולחם לא הביא די ברויט האט ער אבער נישט געברענגט וואס איז געשטאנען פארדעם אז מען זאל מאכן ברויט אבער דאס האט ער נישט געברענגט לפי שפירסה שרה נדה שרה איז געווארן א נדה שחזר לה אורח כנשים אותו היום יענעם טאג איז צוריק געקומען צו די סדר ווי פרויען ונטמאת העיסה עס איז טמא געווארן די טייג דאס איז איין וועג ס'איז דא וואס זאגן אז ער האט יא למעשה געברענגט די ברויט וועט מען זען באלד אין רש"י כדי לשגר לה כוס של ברכה. אז ער האט מען האט געבענטשט דארט ס'איז געווען דארטן ברויט זאגט רש"י חמאה דאס איז שומן החלב שקולטין מעל פניו די פעטנס פון די מילך וואס מען נעמט אראפ פון אויבן ובן הבקר אשר עשה אשר תיקן קמא קמא שתיקן אמטי ואייתי קמייהו די ערשטע זאך וואס ער האט אנגעראכטן ווי נאר ס'איז פערטיג געווארן האט ער עס שוין געברענגט זאגן די מפרשים רש"י מיינט צו זאגן קודם שטייט דאך אז מען האט זיך גענומען איבער די בן בקר און פארוואס האט ער קודם אריינגעברענגט די חמאה וחלב און די בן בקר הערשט צום סוף אדער שטעלט מען זיך פארוואס האט ער נאר געברענגט איין בן בקר ער האט דאך געהאט דריי ווייל ער האט געשטעלט דאס קאכן און ווען עס איז פארטיג געווארן האט ער ערשט אריין געברענגט די זעלבע זאך די חמאה וחלב דאס איז פארדעם געווען פערטיג האט ער שוין האט ער קודם געברענגט זאגט רש"י ויאכלו נראו כמו שאכלו עס האט אויסגעזען ווי זיי עסן מכאן שלא ישנה אדם מן המנהג אז עס איז א מנהג אויף די וועלט אז מען עסט האבן זיי זיך געמאכט ווי זיי עסן זאגט די פסוק ויאמרו אליו זיי האבן געזאגט צו אברהם איה שרה אשתך ווי איז דיין פרוי שרה ויאמר הנה באהל זי איז אין געצעלט זאגט רש"י ויאמרו אליו נקוד על א' י' ו' שבאליו, ותניא ר' שמעון בן אלעזר אומר, כל מקום שהכתב רבה על הנקודה, אויב די אותיות וואס זענען נישט געפינטלט זענען מער ווי די געפינטלטע אותיות אתה דורש הכתב, אבער וכאן הנקודה רבה על הכתב, ס'איז דא מער געפינטלטע אותיות ווי נישט, אתה דורש הנקודה, דרש'נט מען די אותיות וואס האבן די פינטלעך, און דאס איז איו, שאף לשרה, שאלו איו, אברהם, זיי האבן פאר איר אויך געהאט געפרעגט ווי איז ער? למדנו פון דעם לערנט מען ארויס שישאל אדם באכסניא שלו, לאיש, על האשה, ולאשה, על האיש. מיינט נישט אז מען דארף זאגן שלום אין שואלין בשלום אשה אפילו על ידי בעלה, ס'מיינט נאר אז מען פרעגט זיך נאך מה שלום הגברת ווי רשי זאגט אין גמרא, זאגט רשי בבבא מציעא איתא, יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה, זיי האבן געוואוסט ווי זי איז, אלא להודיע שצנועה היתה, זיי האבן געוואלט מודיע זיין פאר אברהם אז זי איז באשיידן כדי לחבבה על בעלה, פארדעם האבן זיי געפרעגט ווי זי איז און ער זאל כאפן אז זי איז אין אוהל. אמר רבי יוסי בר חנינא, כדי לשגר לה כוס של ברכה, האבן מיר שוין געשמועסט אז דאס גייט לויט די שיטה, מ'האט יא געברענגט ברויט און מ'האט געבענטשט, האבן זיי געוואלט איר שיקן פון די כוס של ברכה, הנה באוהל, צנועה היא. זאגט דער פסוק ויאמר, איין מלאך האט געזאגט, שוב אשוב אליך, איך וועל מיך צוריק קערן צו דיר, כעת חיה, אזוי ווי, קומענדיגע יאר אזא צייט וועט עטס אלע זיין ביים לעבן און געזונט, והנה בן לשרה אשתך, עס וועט זיין א זון צו דיין פרוי שרה, ושרה שומעת פתח האוהל, שרה האט אונטערגעהערט פון די עפענונג פונעם געצעלט, והוא אחריו, און די עפענונג איז געווען אונטערן מלאך. זאגט רשי, כעת חיה, כעת הזאת לשנה הבאה. ופסח היה, דעמאלטס איז געווען פסח ווען זיי זענען געקומען צו אברהם ולפסח הבא נולד יצחק, מדלא קרינן כעת אלא כעת אזוי ווי די באשטימטע צייט. רשי מיינט אויך צו פארענטפערן, די מילה פון אברהם איז דאך שוין געווען צוויי טעג פריער, דאס איז דאך געווען ביום שלישי למילה. און שוין ביי די צייט פון די מילה האט דער אייבערשטער צוגעזאגט אז לשנה אחרת וועט ער האבן א זון. און וואס הייסט כעת חיה דאס איז דאך שוין נאך צוויי טעג שפעטער, אבער ענטפערט רשי די עיקר קוועטש איז אז ס'איז געווען פסח, די ערשטע טאג פסח האט ער זיך גע'מל'ט, און דעמאלטס איז טאקע יצחק געבוירן, און דאס וואס זיי זאגן דא דעם דריטן טאג אז ס'וועט זיין כעת חיה מיינט ס'וועט אויכעט זיין אין די תקופה פון פסח, כעת חיה, כעת הזאת שתהא חיה לכם, שתהיו כולכם שלימים וקיימים אז עטס אלע לעבן און זיין גאנץ. שוב אשוב. זאגט רשי, לא בישרו המלאך שישוב אליו, דער מלאך האט נישט גערעדט דא פון זיך אז ער וועט צוריק קומען, אלא בשליחותו של מקום אמר לו, אז דער אייבערשטער וועט צוריק קומען און אויפעפענען איר רחם, כמו, ויאמר לה מלאך השם, הרבה ארבה, מיינט אויך נישט אז דער מלאך וועט פארמערן, והוא אין בידו להרבות, אלא בשליחותו של מקום אף כאן בשליחותו של מקום אמר לו כן. זאגט רשי אלישע אמר לשונמית, וואס מיר לערנען די הפטורה, למועד הזה, כעת חיה את חובקת בן. ותאמר האט זי געזאגט, ניין איך בין נישט צופרידן מיט דעם, אל אדוני איש האלקים אל תכזב בשפחתך, געב מיר נישט א ברכה וואס וועט זיך אויסלאזן מיט א גארנישט אז די זון וועט מיר שטארבן, איז אזוי לערנט רשי און די מפרשים דארטן אין נך, אז זי איז נישט געווען צופרידן מיט די את חובקת בן, חובקת בן קוקט אויס אז שפעטער וועט די קינד שטארבן, די עיקר איז אז זי וועט זיך טשאטשקען מיט דעם, ער וועט געבוירן ווערן און זי וועט זיך שפילן מיט דעם. אבער דא לערנט ער, ברענגט ער אראפ פון א מדרש, אז זי איז נישט געווען צופרידן מיט דעם וואס ער האט נישט געזאגט דעם אויסדרוק איך וועל צוריק קומען. האט זי געזאגט אותן המלאכים שבישרו את שרה אמרו שוב אשוב. און דו זאגסט נישט אז דו וועסט צוריק קומען. אמר לה אלישע, ביי מיר איז נישט שייך צו זאגן די ווערטער פארקערט, אדרבה איך וויל דיר אנווינטשן אפילו איך וועל נישט צוריק קומען זאל די ברכה אויכעט מקוים ווערן, אותן המלאכים שהם חיים וקיימים לעולם אמרו שוב אשוב. קוקט אויס פון דעם אז ס'איז יא די מלאכים האבען עס געזאגט אויף זיך אז זיי וועלען זיך צוריק קערען אנדערש ווי רשי האט פריער געזאגט אבל אני בשר ודם שהיום חי ומחר מת איז בין חי בין מת זאג איך דיר צו למועד הזה את חובקת בן והוא אחריו זאגט רשי הפתח היה אחר המלאך די טיר די עפענונג פונעם הויז איז געוועזען אונטערן מלאך מ'קען נישט טייטשען והוא אחריו אז דער מלאך איז געווען אונטערן טיר, ווייל ס'פאסט נישט אויף א הוילקייט, אויף א ליידיגע שטח, אויף א טיר וואס דאס איז סתם א עפענונג אין די וואנט, אז מ'זאל זאגן פארנט פון דעם אדער אונטער דעם, מוז זיין אז ס'מיינט אז די עפענונג איז געווען אונטערן מלאך. שטייט אין מלכים ב' קאפיטל ד', ותבוא די שונמית, די אלמנה, וואס זי איז געהאלפן געווארן מיט דעם מיט דעם וואס די אויל האט זיך פארמערט אין אירע אין די ליידיגע כלים וואס זי האט צוזאמגעבארגט פון די שכנים זי האט נישט געוואלט גארנישט טון מיט די אויל פאר זי שמועסט זיך איבער מיט אלישע ווייל ס'איז געווען בדרך נס וואס איז באשאפן געווארן דורך אלישע'ס הבטחה האט זי געוואלט אים פרעגן צו זי זאל נאך אויסווארטן יעצט און עס נאכנישט פארקויפן ווארטן ביז ס'גייט נאכאמאל ארויף די פרייז אדער זאל זיין צופרידן מיט די יעצטיגע פרייז וואס האבן נעכטן געלערנט ויעמד השמן ויעמד השמן אז ס'איז שוין ס'האט זיך שוין אפגעשטעלט עס האט זיך אויפגעהויבן די פרייז פון די אויל, זאגט די פסוק, זי איז געקומען ותגד און זי האט געזאגט לאיש האלקים ויאמר האט ער איר געזאגט לכי גיי מכרי את השמן, פארקויף שוין יעצט די אויל, ושלמי את נשייך, פארקויף, באצאל, דיין חוב, ואת ובנייך תחיי בנותר און דו מיט דיינע קינדער וועט עס קענען לעבן, מיט די איבריגע, עס וועט ענק איבערבלייבן נאך אזויפיל געלט, ווי רש"י זאגט ביז תחיית המתים וועט עטס ענק קענען ערנערן פון די געלט. ויהי היום, ס'איז געווען א טאג ויעבר אלישע אל שונם, אלישע איז אנגעקומען צו די שטאט שונם, ושם אשה גדולה, תרגום זאגט אז ס'מיינט א פרוי א יראת שמים, פשטות מיינט עס א חשוב'ע פרוי, א רייכע פרוי, ותחזק בו לאכל לחם, זי האט געמוטשעט אים אז אלישע זאל קומען איינשטיין ביי איר און עסן, ווי די מפרשים זאגן אלישע איז נאך אפילו נישט געווען אזוי באקאנט דעמאלטס, אבער די שונמית מיט איר מאן פלעגן האבן א מנהג אריינצוברענגען אלע געסט צו זיך אין שטוב, האבן זיי געוואלט אז ער זאל אויכעט קומען, ויהי מדי עברו יעדע מאל וואס ער איז געקומען, יסור שמה האט ער זיך געוואנדן צו איר שטוב לאכול לחם, צו עסן ברויט. ותאמר אל אישה, האט זי געזאגט צו איר מאן, הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא, איך בין געוואויר געווארן אז דער איז א הייליגער געטליכער מאן, עובר עלינו תמיד און ער גייט אדורך אויף אונז שטענדיג, און ס'פאסט נישט אז מ'זאל זיך דרייען מיט אים אין איין שטוב, מ'דארף אים געבן א פריוואטע צימער, ווייל סיי ווייל ער איז גאר א הייליגער מענטש, און סיי ווייל ער קומט שטענדיג, אזויפיל מאל קומט ער, לאמיר אים מייחד זיין א באזונדערע שטוב, באקאנט ווי די גמרא דרשנ'ט, עובר עלינו תמיד, אז ווער ס'נעמט אריין א תלמיד חכם און ער גיט אים צו עסן, צו טרינקען, איז כאילו ער האט מקריב געווען א קרבן תמיד, כי איש אלקים קדוש הוא, זאגט די גמרא פון ווי האט זי געוואוסט? אדער האט זי נישט געזען קיין פליג אדורך גיין אויף זיין טיש, אדער האט זי נישט געזען קיין קרי אויף זיין ליילעך. זאגט די פסוק נעשה נא האט זי געזאגט פאר איר מאן לאמיר מאכן עליית קיר קטנה, צוויי וועגן אין די גמרא, אדער מיינט עס אז ס'איז געווען א שטאק און מ'האט געלייגט א דאך דערויף, אדער איז געווען א גרויסע שטוב און מ'האט עס צוטיילט מיט א וואנט אינמיטן, ונשים לו שם לאמיר אים דארטן אריינלייגן מיטה, א בעט ושולחן און א טיש וכסא און א שטול ומנורה און א לייכטער והיה בבואו אלינו, ווען ער וועט קומען צו אונז יסור שמה זאל ער זיך דארטן ווענדן און דארט וועט ער האבן זיין פריוואטע שטוב. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ג' אל תריב עם אדם חנם, קריג דיך נישט מיט א מענטש אומזיסט, אם לא גמלך רעה, טאמער דער מענטש האט דיר קיינמאל נישט געטון קיין שלעכטס, האסטעך נישט וואס צו קריגן מיט אים, זאגט רש"י, טאמער דער מענטש האט דיר געטון א שלעכטס, איז שוין נישט, איז ער שוין נישט קיין ערליכער, ס'גייט שוין נישט אן אזוי ווייט, די ואהבת לרעך כמוך, אבער אז קיינער האט דיך גארנישט געטון, טארסטעך נישט קריגן מיט אים. אל תקנא באיש חמס, זיי נישט מקנא דעם מענטש וואס ער רויבט, אפילו דו וועסט זען ער איז מצליח, ער איז אן עושר געווארן, ואל תבחר בכל דרכיו, זאלסט נישט אויסוועלן אין אלע זיינע וועגן, זאגט דער רבינו יונה, אפילו ווען עס קומט צו טון א מצוה, זאלסט זיך נישט צאמשטעלן מיט אים, כי תועבת השם נלוז, דער אפגעקערטער פונעם ריכטיגן וועג, איז מיאוס ביים אייבערשטן, ואת ישרים סודו, די סוד פונעם אייבערשטן האלט ער מיט די ישרים, מיט די גלייכע מענטשן, אזוי ווי מען זעט טאקע אין די סדרה, אז דער אייבערשטער האט מודיע געווען פאר אברהם, אז ער גייט איבערדרייען סדום. מארת השם בבית רשע, א קללה פונעם אייבערשטן געפינט זיך אינעם שטוב פונעם רשע, אפילו ער האט עשירות זאלסטו וויסן אז די עשירות איז אוועקגעלייגט אים שלעכט צו טון, ונוה צדיקים יברך, די וואוינונג פון די צדיקים וועט דער אייבערשטער בענטשן. זאגט די משנה מסכת שבת פרק ד' במה טומנין, אין וועלכע זאך מעג מען איינהילן, וועלכע זאך איז נישט מוסיף הבל, ובמה אין טומנין, אין וועלכע זאך איז יא מוסיף הבל און מען טאר נישט אין דעם איינהילן, די הלכה איז, אום שבת טאר מען נישט איינבעטן אפילו אין א זאך וואס איז נישט מוסיף הבל, ווייל כ'האב מורא ער וועט עס קומען איינהילן און ער וועט זען אז ס'איז קאלט וועט ער עס געבן א ווארעם אן אז ס'זאל זיך האלטן ווארעם. ערב שבת מעג מען אויך נאר אריינבעטן אין א זאך וואס איז נישט מוסיף הבל, ווייל אויב ס'איז מוסיף הבל האב איך מורא אז דער מענטש וועט עס אריינלייגן אין קוילן וואס איז אויך מוסיף הבל און אינמיטן שבת וועט ער עס קומען מחתה זיין ס'זאל בעסער ווארעמען. ערב שבת בין השמשות מעג מען יא איינבעטן, אפילו ס'איז שוין בין השמשות מעג מען נאך איינבעטן אין א זאך וואס איז נישט מוסיף הבל, ווייל סתם קדירות בין השמשות זענען הייס, האב איך נישט מורא אז ער וועט עס טרעפן קאלט און ער וועט עס אנווארעמען. זאגט די משנה אין טומנין מען טאר נישט באהאלטן לא בגפת, דאס איז אויסגעפרעסטע איילבירטן וואס איז זייער הייס, אדער שומשמין, ולא בזבל, מיסט פון בהמות, די אלע זאכן זענען מוסיף הבל, לא במלח, נישט אין זאלץ, ולא בסיד, נישט אין קאלך ולא בחול און נישט אין זאמד, און די אלע זאכן בין לחים בין יבשים, סיי עס איז פייכט סיי עס איז טרוקן, איז עס מוסיף הבל. ולא בתבן, נישט אין שטרוי ולא בזגים, דאס איז שאלעכץ פון טרויבן, און די ברטנורא און די רמב"ם האבן א גירסא דא אויך ולא בחרצנים, דאס איז די קערלעך פון די טרויבן, ולא במוכים, דאס אזעלכע שטיקעלעך סחורה וואל שמאטעלעך ולא בעשבים און נישט אין גראז, אבער די פיר זאכן, תבן זגים מוכים און עשבים איז נאר בזמן שהן לחים, נאר ווען עס איז פייכט איז עס מוסיף הבל, און עס איז אויכעט נאר ווען עס איז פייכט מחמת עצמן, עס האט א נאטירליכע פייכטקייט, ס'הייסט די שטרוי איז נאך פייכט פון ווען עס איז געוואקסן, און די זעלבע זאך די זגים. און די מוכים וואס דאס איז דאך סתם וואל ווי שייך א נאטירליכע פייכקייט, זאגט די גמרא מען האט עס גענומען פון צווישן די פיס פון די בהמה אדער אונטערן וויידל, א פלאץ ווי עס איז שוויציג און פאר דעם איז עס פייכט. אבל טומנין בהן כשהן יבשים, אויב עס איז טרוקן, אדער הוא הדין אז עס איז פייכט אבער נישט מחמת עצמו נאר מחמת דבר אחר, עס האט זיך שוין אויסגעטרוקנט די נאטירליכע פייכקייט, איז עס שוין נישט מוסיף הבל און מען מעג באהאלטן אין דעם.

אפפאל פון פלאקס, און ווען מען קלאפט אויס פלאקס פאלט אזעלכע שטיקלעך, רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה, רבי יהודה זאגט, ביי די נעורת של פשתן מעג מען נאר מיט די גרעסערע שטיקלעך, אבער די קלענערע שטיקלעך זענען מוסיף הבל. משנה ב', טומנין בשלחין, הויט, פעל, פון א בהמה, מעג מען טומן זיין אין דעם, ומטלטלין אותן, סיי אויב מען האט טומן געווען אין דעם און סיי אויב נישט, מוקצה איז עס נישט, ווייל ס'איז ראוי זיך אנצולאנען דערויף. בגיזי צמר, אפגעשוירענע וואל, מעג מען טומן זיין, אבער ואין מטלטלין אותן. מענטשן זענען עס נישט מקצה אויף הטמנה, מענטשן ווילן מאכן פון דעם א בגד, איז ווען מ'האט עס מייחד געווען אויף הטמנה מעג מען עס מטלטל זיין, אבער ווילאנג מ'האט עס נישט מייחד געווען, אפילו מ'האט עס גענוצט און טומן געווען אין דעם, טאר מען עס נישט מטלטל זיין, ס'בלייבט מוקצה. כיצד הוא עושה? וויאזוי טוט מען אויב מ'האט גענומען א טאפ און איינגעבעט אין די גיזי צמר און איך וויל יעצט ארויסנעמען די מאכל, קען מען דאך נישט מטלטל זיין די גיזי צמר, נוטל את הכיסוי והן נופלות, דעם דעקל כאפט מען אן, זעט אויס אז די דעקל האט אביסל ארויסגעשטארט די הענטל פונעם דעקל פון די גיזי צמר, מ'כאפט עס אן מיט דעם, און די אלע וואל פון אויף דעם פאלן אראפ, די דעקל ווערט נישט קיין בסיס פאר די גיזי צמר, ווייל מ'האט נישט אינזין געהאט אז ס'זאל בלייבן אויף דעם, די עיקר ציל פונעם דעקל איז נאר צוצודעקן דעם טאפ און נישט צו האלטן די גיזי צמר. יעצט וואס טוט זיך? איך וויל ארויסנעמען דעם מאכל. כ'האב שוין אראפגענומען דעם דעקל, וואס קען איך יעצט טון? דארף איך ארויסנעמען דעם מאכל פונעם טאפ? צו קען איך ארויסנעמען דעם גאנצן טאפ? ס'וועט דאך צוזאמפאלן די ווענט ארום וואס כ'האב געמאכט פון די גיזי צמר. די סדר פלעגט זיין מ'האט גענומען א גרויסן קארב, אין דעם האט מען אנגעפילט מיט גיזי צמר און אריינגעשטעלט דעם טאפ, און ס'האט זיך געמאכט אזוי ווי א גריבל פאר די טאפ, ארום ארום דעם איז געווען די גיזי צמר. ווען כ'וועל ארויסנעמען דעם טאפ וועט דאך צוזאמפאלן די ווענט פון די גיזי צמר און מ'וועט נישט קענען צוריק איינבעטן דעם טאפ. איז רבי אלעזר בן עזריה אומר. קופה, די גאנצע גרויסע קארב, מטה על צדה, ער נייגט עס אויף די זייט, ונוטל, ער נעמט ארויס, איז דא צוויי וועגן, ס'איז דא פון די ראשונים וואס זיי לערנען אז מ'טאר נישט ארויסנעמען דעם טאפ ווייל דעמאלטס וועט איינפאלן די ווענט פון די גיזי צמר, מ'מעג נאר ארויסנעמען דעם עסן, מ'נייגט אזוי דעם גאנצן זאך אויף די זייט און מ'נעמט ארויס די עסן פונעם טאפ אבער די טאפ זאל בלייבן אינעווייניג, ס'איז דא וואס זאגן אבער אז די טאפ אליין מעג מען אויך ארויסנעמען, און די אויפטו פון נייגן די קופה אויף די זייט איז אז דעמאלטס בלייבט נאך די גיזי צמר אזוי אויסגע. פארעמט ארום דעם טאפ און איך וועל עס שפעטער קענען צוריק לייגן אויך, פארוואס טאר מען נישט געהעריג ארויסנעמען דעם טאפ ווען די קופה ליגט אויף דער ערד, שמא יטול ואינו יכול להחזיר, ער וועט עס נעמען און ער וועט נישט קענען צוריק לייגן, ס'וועט צוזאמפאלן די ווענט פון ארום און ארום פון די גיזי צמר, און ער וועט מוזן מטלטל זיין צום מוקצה, וועט ער נישט קענען צוריק לייגן דעם טאפ. וחכמים אומרים נוטל ומחזיר, מען מעג יא ארויסנעמען געהעריג דעם טאפ, און טאמער ס'וועט צוזאמפאלן די גיזי צמר פון די זייט וועט מען עס טאקע נישט מעגן צוריק לייגן, אבער איך האב נישט מורא געהאט אז ס'גייט צוזאמפאלן, מען מעג עס צוריק לייגן ווילאנג ס'פאלט נישט צוזאם די גיזי צמר פון די ווענט. זאגט די משנה לא כסהו מבעוד יום, טאמער מען האט נישט צוגעדעקט די הטמנה זאך פון ערב שבת, לא יכסנו משתחשך אין שבת טאר מען נישט טומן זיין אפילו אין א זאך וואס איז נישט מוסיף הבל, כסהו אויב מען האט עס געהאט געהעריג פארדעקט ונתגלה ס'האט זיך נאר אויפגעדעקט, מותר לכסותו, מעג מען עס יא צודעקן אום שבת. ממלא את הקיתון זאגט די משנה נאך א הלכה, מען מעג נעמען א קריגל פון קאלטע וואסער, ונותנו תחת הכר או תחת הכסת מען לייגט עס אריין אונטער א קישן אדער אונטער א דאכענע, ווי רש י זאגט אז די ציהל דערפון איז, ס'איז געווען זייער א הייסע טאג און ער וויל נישט אז די וואסער זאל ווערן אנגעהיצט פון די זון, לייגט ער עס אריין דארטן אז ס'זאל בלייבן קאלט, און די ראשונים, די ר ן זאגט אז מען מעג אפילו וועלן אז ס'זאל ווערן אביסל אנגעווארעמט, די עיקר איז, וויבאלד ס'איז נישט קיין סדר טומן צו זיין קיין קאלטע זאכן, הייסט עס נישט קיין הטמנה, ס'איז אין דרך הטמנה בכך, און מען מעג. זאגט די גמרא מסכת שבת דף מ ט אמר רבי ינאי, תפילין צריכין גוף נקי, כדי אנצוטוהן תפילין דארף מען האבן א ריינעם גוף, כאלישע בעל כנפיים, אלישע בעל כנפיים וועט מען זען באלד איז געשען מיט אים א נס דורך די תפילין, איז דאך זיכער אז ער האט געהאט א גוף נקי, ממילא דארף מען האבן אזא גוף נקי אזוי ווי אים, אדער ווי די מהרש א זאגט, מען האט אים וועגן דעם גערופן בעל כנפיים, ווייל ער האט געהאט א גוף נקי ווי א מלאך, וואס ביי זיי שטייט בעל כנפיים יגיד דבר. מאי היא, וואס הייסט א גוף נקי, וואס דארף מען אכט געבן? אביי אמר שלא יפיח בהן, די קפידה איז אז מען זאל נישט מפיח זיין, רבא אמר שלא יישן בהן, מען זאל נישט איינשלאפן, זאגן, זאג. זאגט תוספות אז אביי האלט אויך אז מען טאר נישט שלאפן מיט קיין תפילין, אביי זאגט עס אליין אין מסכת סוכה, מען טאר נישט שלאפן על כל פנים א שינת קבע זיכער נישט, ער האט נאר געהאלטן אז די גאנצע איסור פון שלאפן איז נאר כדי מען זאל נישט צוקומען מפיח צו זיין, איז אויב איך זאל דארפן האבן אזא גוף נקי, מען זאל דארפן זיין אויסגערוהט אז מען זאל נישט איינשלאפן איז עס אזוי ווי א גזירה על גזירה, האט אביי געזאגט די עיקר איז אז מען זאל אכט געבן אז מען זאל נישט מפיח זיין. רבא האט געהאלטן אז מען זאל נישט איינשלאפן, ווייל רבא האט געהאלטן ווי רש י זאגט דא, דאס אז מען זאל נישט מפיח זיין, ווילאנג א מענטש איז וואך קען ער זיך אליין איינהאלטן, דארף נישט האבן א ספעציעלע גוף נקי פאר דעם, איינמאל מען וועט איינשלאפן דעמאלטס קען מען זיך שוין נישט באהערשן, ממילא דארף מען בעיקר אכט געבן אז מען זאל נישט איינשלאפן. זאגט די גמרא ואמאי קרו ליה בעל כנפיים, פארוואס רופט מען אן דעם אלישע בעל כנפיים, שפעם אחת גזרה מלכות גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו, ווער עס וועט לייגן תפילין זאל מען אים אויסלעכערן די מח, וואס דאס איז אקעגן די מקום פונעם תפילין של ראש זאגט די מהרש א זיי האבן נאר גוזר געווען אז מען זאל נישט אנטון דעם תפילין של ראש וואס דאס איז בפרהסיא, דאס האט זיי געשטערט, און אויך ווייל אויף דעם שטייט וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש. והיה אלישע מניחן, אלישע האט זיך מוסר נפש געווען, ער האט יא געלייגט תפילין ויוצא לשוק איז ארויס דערמיט אין גאס. ראהו קסדור אחד האט אים געזען דער שליח פונעם קעניג וואס ער איז געווען ממונה אכט געבן אז קיינער זאל נישט לייגן קיין תפילין, רץ מפניו איז אלישע אוועקגעלאפן פון אים רץ אחריו און יענער איז נאכגעלאפן, וכיוון שהגיע אצלו יענער האט אים דערגרייכט נטלו מראשו האט ער עס אראפגענומען פון קאפ, ואחז בידו און ער האט עס געהאלטן אין די הענט. תוס' שטעלט זיך שוין, מען דארף זיך מוסר נפש זיין בשעת א גזירה, אפילו אויף ערקתא דמסאנא א שיכן בענדל, און פארוואס האט ער עס אראפגענומען פון קאפ? זאגט תוס', ערקתא דמסאנא, מיינט אז ס'איז געווען די גוים האבן געגעהאט איין מין שיכן בענדל, אידן א צווייטע מין, און דאס איז א חוקת הגוי, טאמער מ'זאל אנטון דעם גוי'אישן, טאר מען עס נישט טון, אבער אנטון תפילין, ער האט דאך שוין אנגעהאט די תפילין. אנגיין תפילין א גאנצן טאג, דאס אויף דעם דארף מען זיך נישט מוסר נפש זיין האט ער עס געמעגט אראפ נעמען. שפעטער גראדע אין דף ק"ל אין מסכת שבת זאגט תוספות אז דאס איז די פשט וואס די גמרא זאגט כל מצוות וואס די אידן האבן זיך נישט מוסר נפש געווען דערויף איז עס עדיין רפיע בידן כגון תפילין ווייל אלישע האט זיך נישט מוסר נפש געווען ער וואלט עס נישט געדארפט אראפ נעמען ער וואלט זיך נישט געדארפט שעמען דערמיט, מען זעט דא ווייטער אז ער האט זיך ארויסגעדרייט ער האט נישט געוואלט זאגן אפילו אז דאס איז תפילין. אמר לו האט אים דער ממונה געפרעגט מה זה בידך? אמר לו כנפי יונה דאס איז פעדערלעך פון א טויב. פשט את ידו האט ער אויסגעשטרעקט די הענט, אויפגעמאכט און ונמצאו כנפי יונה איז טאקע געווען כנפי יונה לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפיים. פרעגט די גמרא מאי שנא כנפי יונה משאר עופות פארוואס האט ער פונקט דאס אנגעכאפט? משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה אידן זענען צוגעגליכן צו א יונה שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף. מה יונה כנפיה מגינות עליה, די פעדערלעך, די פליגלעך טוען באשיצן אויף איר, סיי פון קעלט און סיי ווען א מענטש אדער א פייגל וויל מלחמה האלטן מיט איר, טוט זי זיך שלאגן מיט די פליגלען און נישט מיטן שנאבל, אזוי ווי די אנדערע פייגלעך, אף ישראל מצוות מגינות עליהן. תוס' ברענגט נאך א פשט פון מדרש, די סדר פון אלע פייגלעך איז ווען זיי ווערן אפגעמוטשעט, שטעלן זיך אראפ אויף א שטיין און זיי רוען זיך גענצליך אפ, א יונה פליעט ווייטער, נאר זי געבט א אפרו פאר איין פליגל, און נאכדעם ווען די פליגל איז אפגעמוטשעט, געבט זי א אפרו פאר די צווייטע פליגל. זאגן די מפרשים. אז אלישע האט זיך אויך אזוי געפירט, איינער פון די מפרשים זאגט אז די גזירה איז געווען סיי אויפן של יד און סיי אויפן של ראש, און אלישע ווען ער האט געטראפן דעם גוי האט ער נאר אראפ גענומען די של ראש, אזוי ווי די יונה וואס ער גיבט אפרו פאר איין פליגל אבער דערווייל פליט ער נאך מיטן צווייטן פליגל, די של יד האט ער נישט אויסגעטון. זאגט דער זוהר הקדוש ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, רב אלעזר אמר תא חזי. כמה אנהג קודשא בריך הוא טיבו עם כל בריין, ווי אסאך גוטס טוט דער אייבערשטער מיט אלע באשעפענישן, וכל שכן לאינון דאזלי באורחוי, כל שכן פאר די וואס גייען אין זיינע וועגן, דאפילו בזמנא דבעי למיידן עלמא ווען דער אייבערשטער וויל משפט'ן די וועלט, איהו גרים למאן דרחים ליה, איינער וואס דער אייבערשטער ליבט אים טוט ער צוברענגען למזכי במלה, ער זאל זוכה זיין מיט א מצוה, עד לא ייתי ההוא דינא לעלמא, נאך פאר ס'קומט דער דין, אזוי זאל יענער קענען געראטעוועט ווערן. דתנינן, בשעתא דקודשא בריך הוא רחים ליה לבר נש ווען דער אייבערשטער האט ליב א מענטש, משדר ליה דורונא שיקט ער אים א מתנה, ומאן איהו, ווער איז די מתנה, מסכנא, ער שיקט אים אונטער א ארעמאן, בגין דיזכי ביה, ער זאל זוכה זיין מיט אים, און וכיון דזכי ביה, איהו אמשיך עליה חד חוטא דחסד, קומט ארויף א חוט של חסד, דאתמשך מסטר ימינא, עס קומט פון די רעכטע זייט, ופריש ארישיה, עס שפרייט זיך אויס אויף יענעמ'ס קאפ, ורשים ליה, עס מאכט א צייכן אויף אים, בגין כך, כד ייתי דינא לעלמא, ווען ס'קומט דער דין אויף די וועלט, ההוא מחבלא, דער מלאך המשחית, יזדהר ביה, ווייסט אכט צו געבן אויף דעם מענטש, וזקיף עינוי, ער הייבט אויף זיינע אויגן וחמא לההוא רשימו, ער זעט דעם צייכן, כדין אסתלק מניה, טוט ער זיך אפ פון אים, ואזדהר ביה, און ער געבט אכט אויף אים, בגין כך, אקדים ליי' קדשא בריך הוא, במה דיזכי, די אייבערשטער פעדערט, און ער שיקט אונטער, א מצוות צדקה, פאר דעם מענטש. ותא חזי כד בעי קודשא בריך הוא לאיתאה דינא על סדום דער אייבערשטער האט געוואלט ברענגען א דין אויף סדום אזכי קודם לאברהם האט ער מזכה געווען אברהם אבינו ושדר ליה דורונא האט אים געשיקט א מתנה למזכי עמהון האט אים געשיקט די מלאכים די געסט בגין לשיזבא ללוט בר אחוה מתמן און אין זכות פון דעם איז זיין נעפיו לוט געראטעוועט געווארן הדא הוא דכתיב ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה ולא כתיב ויזכר אלקים את לוט בזכותיה דאברהם אשתזיב ער איז נאר געראטעוועט געווארן אין זכות פון אברהם ומאי ויזכר וואס האט דער אייבערשטער געדענקט דדכיר ליה מאי דאזכי קודם עם אינון תלת מלאכין די מצוות צדקה הכנסת אורחים וואס ער האט געמאכט מיט די דריי מלאכים

בגין דיזכה וישיזב ללוט, ער זאל זוכה זיין און מ'דארף דורך דעם ראטעווען לוט. לערנט מען אין שלחן ערוך יורה דעה הלכות ביקור חולים, דאס איז זייער פאסיג צו לערנען אין פרשת וירא אליו לבקר את החולה, מצוה לבקר חולים, הקרובים והחברים די נאנטע מענטשן פון דעם חולה נכנסים מיד קענען גלייך אריינגיין, ס'איז נאכנישט אויפפאלנד, ס'וועט נאכנישט ארויסקומען א שם אויפן גאס אז דער מענטש איז נישט געזונט, וואס דעמאלס קען ערגער ווערן די מזל, והרחוקים וואס זיי קומען נישט געווענליך, זאלן זיי נישט קומען אחר שלשה ימים, כדי ס'זאל נישט ארויסקומען א נאמען אז דער מענטש איז קראנק, ואם קפץ עליו החולי. טאמער דער מענטש איז זייער קראנק געווארן, איז אלו ואלו נכנסים מיד, קען שוין נישט ערגער ווערן די מזל, מילא מעג שוין יעדער קומען באזוכן. אפילו א גדול, אפילו א ערוואקסענער גרויסער חשוב'ער מענטש, ילך לבקר הקטן, זאל גיין מבקר זיין איינעם וואס איז קלענער פון אים, ואפילו כמה פעמים ביום, ס'האט נישט קיין שיעור ביקור חולים, אפילו אסאך מאל אין טאג, ואפילו בן גילו, אפילו איינער וואס איז געבוירן אינעם זעלבן מזל ווי די חולה, וואס דעמאלטס נעמט ער אוועק א זעכציגסטל פונעם קרענק, און ער נעמט עס אויף זיך. דארף ער אויך זיך נישט צוריקהאלטן און גיין מבקר זיין, און די גמרא פרעגט טאקע, זאלן אריינקומען זעכציג מענטשן און אוועקנעמען די גאנצע קרענק? זאגט די גמרא, קודם כל, דער ערשטער נעמט אראפ א זעכציגסטל און דער צווייטער נעמט נאר אראפ א זעכציגסטל פון וויפיל ס'איז געבליבן, און נאכדעם, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי מענטשן וואס זענען געבוירן אינעם זעלבן מזל, א בן גיל. זאגט די מחבר וכל המוסיף, ווער ס'גייט מער און מער מאל, הרי זה משובח, ובלבד שלא יטריח לו, ער זאל נישט באמוטשען דעם חולה. המבקר את החולה ווען איינער באזוכט א קראנקן לא ישב על גבי מיטה זאל ער נישט זיצן אויף א בעט ולא על גבי כיסא נישט אויף א שטול ולא על גבי ספסל נישט אויף א באנק אלא מתעטף ער הילט זיך איין בדרך כבוד בדרך הכנעה ויושב לפניו ער זעצט זיך אראפ פארנט פונעם חולה שהשכינה למעלה מראשותיו ווייל די שכינה געפינט זיך צוקאפנס פונעם חולה זאגט דער רמ"א דאס איז נאר ווען א חולה ליגט אויף דער ערד און אז איך וועל מיך זעצן אויף א בענקל אויף א בעט קוקט אויס ווי איך בין העכער פון די שכינה דאס טאר מען נישט אויב אבער דער חולה ליגט אויף א בעט מעג מען יא איז דא א ספר בית הלל אריינגעדרוקט אין שלחן ערוך, זאגט ער פון דעם קוקט אויס אז אויב דער חולה ליגט אויף א בעט מעג איך זיצן סיי ווי אויף וועלכן זייט פונעם חולה, זאגט ער אבער ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז צו קאפנס פונעם חולה זאל מען קיינמאל נישט זיצן ווייל דארט געפינט זיך די שכינה, צו פיסנס פונעם חולה זאל מען אויך נישט זיצן ווייל דארט געפינט זיך די מידת הדין, מעג מען זיצן נאר אויף די זייטן, אויסער ביי א צדיק גמור וואס דעמאלטס געפינט זיך די שכינה פון אלע זייטן ארום, ווי ס'שטייט השם יסעדנו על ערש דווי, און אויסער ביי א רשע גמור חלילה וואס דעמאלטס איז די מידת הדין אויף אלע זייטן, זאל מען אויכעט נישט זיצן אין ערגעץ. זאגט דער מחבר, אין מבקרין החולה, מען טאר נישט באזוכן א קראנקן בשלש שעות ראשונות של יום, אין די ערשטע דריי שעה אין טאג מפני שכל חולה מיקל עליו חליו בבוקר, ס'איז לייכטער די מחלה אינדערפרי, ולא יחוש לבקש עליו רחמים, אז עס איז נישט אזוי געפערליך די מצב וועט נישט אזוי איינרייסן, ולא בשלש שעות אחרונות של יום, שאז מכביד עליו חליו דעמאלטס איז מען ערגער, ויתייאש מלבקש עליו רחמים, און ער וועט אויפהערן, מתפלל זיין און זיך שוין מייאש זיין, און ווידעראמאל לייגט צו בשם די רמב"ן, אז טאמער איינער האט באזוכט א חולה ולא ביקש עליו רחמים האט ער נישט מקיים געווען די מצוה פון ביקור חולים. זאגט רב ניסים גאון, אם תראה אחד מן הרשעים שהשפיע לו הקדוש ברוך הוא טובה והנה מלא בעולם הזה ס'גייט אים גאר גוט אויף די וועלט, אפשר קען זיין שעשה מצוה בעולם הזה, ער האט געטון עפעס א מצוה אויף די וועלט, ונוטל שכרו כאן ער באקומט זיך זיין שכר דא כדי שיהא נפרע ממנו בעולם הבא, מ'וועט אים באצאלן אויף זיינע עבירות אויף יענע וועלט כמו שנאמר ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו ומתרגמינן ומשלם לסנאוהי